שלום וברכה צו גוט געלט נאמבער זעקס מיט א גוטן מומחה אין די מארקעט און אין די וועלט פון פיינענסעס בכלל חיים עקשטיין. חיים עקשטיין איז באקאנט ער איז זייער א טשעלענדזשינג פיגור ער האט אונז געטשעלענדזשט דעם עולם מיט ביליגע חתונות מיט פעסיוו אינקאם און חיים עקשטיין העלפט אונז אויך בארייכערן אונזער ידיעות און פארשטיין וואס טוט זיך דארטן אין די וועלט פון פיינענס און בפרט די וועלט פון די סטאק מארקעט. א גוטן ר' חיים. א גוט יאר ר' פנחס. יישר כח נאכאמאל פארן מאכן צייט און אנגיין דערמיט, די עולם בעט, יא, די עולם בעט שטארק אז מ'זאל ווייטער גיין מיט די ארבעט פון עקספלעינען, מסביר זיין און אריין צו אריינטראגן אין די פרעמדע וועלט. מיט פלעזשער. אקעי, סאו קען איך אנפאנגען מיט א קשיא וואס איז אנגעקומען צו דיר, האסט מיר געשיקט א באנטש מיט קשיות, יא, וואס קשיות קאמענטס וואס מענטשן שיקן אריין אויף די נומבער, די נומבער אגב איז. עיט פאר פייוו פֿאָר װאַן עיט פֿײַװ זיראָ טרי סעװען. דארטן שיקט מען א טעקסט, יא? אדער איז דא א אימעיל אדרעס? אימעיל אדרעס איז עסק עט חיים עקשטיין דאט קאם, עי עס קעי עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם. אקעי סאו חיים די שאלה איז פון יענעם אז פארוואס א גרויסע עסטעבלישט קאמפאני וואס איז שוין לאנג אין ביזנעס און איז מעכטיג גרויס וויאזוי מאכט זיך עס אז די סטאק פון אזא קאמפאני פאלט וואס וואלט געווען חיים, העלף מיר, וואס וואלט געווען א גוטע דוגמא פון אזא קאמפאני? קוק הער, איך וועל דיר זאגן די אמת, אז את חטאי אני מזכיר היום, בשעת דו האסט געקוקט אויף די אלע קוועשאנס בין איך געשטאנען אין די בעק פון דיין בענקל, איך האב אביסל אריינגעבליקט אין די קוועשאנס, און איך האב געזען אז זייער זייער, איך האב געזען א קאמאן זאך אזוי ווי די מיני קוועשאנס וואס מענטשן פרעגן, וויאזוי די קוועשאנס איז געשריבן, כ'מיין אז די ריעל קוועשאן וואס די עולם מיינט צו פרעגן איז, צו איך דארף זיין דערשראקן בשעת איך אינוועסט אין די מארקעט אז איך גיי פארלירן מיין געלט, צו וויאזוי ווייס איך אז מיין געלט איז סעקיורד און וויאזוי ווייס איך אז איך בין אין א גוטע קאמפאני און איך דארף נישט דערשראקן ווערן פון יעדע קליינע היקאפ.
אהא, ס'הייסט, כ'האב אינוועסטעט אין א קאמפאני וואס לאמיר זאגן ער האט גע, ער איז געווען ביי איינע פון חיים עקשטיינ'ס סעמינארס, וועבינארס, יא, ער האט באקומען פון אים עדווייס, און ער האט פאלאוינג די עדווייס האט ער אינוועסטעט אין קאמפאני עי בי סי, וואס איז סאליד, ס'איז גוט, ס'איז שטארק, שטייט שוין לאנג, האט א גוטע טרעק רעקארד, און למעשה זעה איך אפאר וואכן דערויף אז דער סטאק איז געפאלן, צו איך זאל נישט ווערן יעצט באזארגט, יא דאס איז עס?
דער מענטש וואס איז געווען ביי דער סעמינאר ווערט נישט באזארגט, באט ער ווייסט ווען יא צו באזארגט ווערן און ווען נישט, אבער טאמער דאס אלס א משל יא דאס איז עס. אקעי, סאו כ'רעד פון זיין שכן וואס מאכט אים נאך. אה, דער שכן וואס מאכט אים נאך וויל וויסן ווען צו ווערן באזארגט, יא.
אקעי.
ווען דארף ער מקיים זיין אשרי אדם מפחד תמיד און ווען נישט.
יא, פונקט אזוי.
סאו וואס איז די תשובה? סאו קוק אן, לאמיר דיר מסביר זיין א זאך. די אינווע. איך מיין אז מ'האט אמאל גערעדט פון דעם וועגן ריעל עסטעיט. איך האב ליב צו מאכן משלים אייביג אין ריעל עסטעיט. אקעי. ווייל ריעל עסטעיט איז די זאך וואס איך ווייס נישט וויאזוי דאס איז געשען, אבער סאם האו האבן מיר אונז זיך דערזען אז זייער אסאך פון די פארמעגן פון אחינו בני ישראל ליגט אין ריעל עסטעיט.
אהא אקעי. סאו סאו ריעל עסטעיט איז א זאך וואס אדער האסטו געזען דיין טאטע האט אדער האסטו אליין אדער האסטו געזען די שכן האט און דו האסט געזען מ'רעדט אייביג פון ריעל עסטעיט סאו לאמיר נאר מאכן א משל פון ריעל עסטעיט די חילוק פון א סטאק מיט ריעל עסטעיט איז איין זאך ריעל עסטעיט דויערט געווענליך פון ווען מ'מאכט אפ אז מ'וויל עס אפשר פארקויפן ביז מ'פארקויפט עס. א שיינע שטיק צייט, צי אפאר חדשים, צי אפאר יאר, צי צי צי אפאר וואכן, אבער ס'איז נישט אזוי ווי איך בין אויפגעשטאנען היינט אין א שלעכטע מוד, און די פרישטאג איז נישט געלונגען, און גאנצן דאווענען בין איך איינגעשלאפן, און וואטעווער, און איך האב אפגעמאכט אז מ'גייט פארקויפן די פראפערטי, און און פינף סעקונדעס שפעטער איז עס פארקויפט. ס'ארבעט נישט אזוי. ס'איז א גאנצע פראסעס. דאס איז די חילוק פון סטאקס מיט ריעל עסטעיט. סטאקס לעבן מיר אונז היינט אין א וועלט וואס טאמער דיין שכן האט געהאט א שלעכטע מוד און ער האט דיך אנגעשריגן ווייל דיין גארביטש איז געליגן אינדרויסן פון דיין טיר און דו ביסט אריינגעגאנגען אין א באדרוסטע מוד וועגן דעם, קענסטו יעצט אפמאכן אז דו גייסט פארקויפן דיין סטאקס און פינף סעקונדעס שפעטער קען עס שוין זיין פארקויפט.
אהה. וואו.
און דאס איז איינס פון די זאכן וואס ס'מאכט אז סטאקס זאל האבן גרעסערע פלאקטשועישאנס ווי ריעל עסטעיט.
מיינסט מער שפרינגען ארויף און אראפ. מער שפרינגען ארויף און אראפ ווי ריעל עסטעיט, ווייל ס'איז דא אסאך מוד סווינגס.
אהא. ס'איז נישט סטעיבל? יא. ס'וואלט, יא, סטאק מארקעט וואלט געדארפט א גוטע טערעפיסט אסאך מאל. אקעי. יעצט. אפשר קען ער גיין צו ריעל עסטעיט.
אסאך מאל גייט ער צו ריעל עסטעיט. סאו, קוקסט אויף ריעל עסטעיט, פארשטייסט זייער גוט אז ווען דו קויפסט א בילדינג אין מאנהעטן אויף פיפט עוועניו וואס איז געבויט געווארן פאר דריי חדשים צוריק איז עס געענדיגט געווארן און ס'האט די בעסטע טענענטס אין די וועלט און יעדער איינער צאלט רענט און און ס'איז דא פופציג יוניטס וואס איז פארדינגען און יעדע פון די יוניטס איז פארדינגען פאר א מענטש וואס מאכט פופציג טויזנט דאלער א חודש איז פארשטייסטו אין די לאנג טערם איז די פראפערטי גאנץ א סטעיבל פראפערטי לכאורה. קען זיין אז ס'קומט אן קאראנע און און ס'וועט אראפפאלן די וועליו ווייל ווייל זייער אסאך פון די טענענטס וואס זיי ארבעטן דא ווייל זיי דארפן זיין לאקעל לעבן זייערע לעבן זייערע דזשאבס דארפן שוין נישט זיין אזוי לאקעל ווייל מ'קען נישט אריינגיין אין די דזשאב וועגן וועגן וועגן וועגן ס'דארף זיין סאושעל דיסטענסינג מיט די גאנצע זאך קען זיין ס'וועט אראפפאלן די וועליו אבער ווילאנג דו האסט גענוג געלט דורכצופושן די שטיקל צייט ביז קאראנע וועט אריבערגיין און און ס'וועט צוריק ארויף, כ'מיין, בדרך הטבע נארמאל, איך ווייס נישט, קען זיין אז דו הערסט די שמועס נאכדעם וואס משיח איז שוין געקומען און דעמאלטס איז די גאנצע פיינענשל דיסטריקט פון מאנהעטן שעיקט, איך ווייס נישט, איך רעד יעצט בדרך הטבע מיט אונזערע פליישיגע אויגן וואס אונז זעמער, איז ניו יארק נישט קיין פלאץ וואס פיפט עוועניו פון ניו יארק גייט אזוי שנעל אוועקגיין. און אז אז דו האסט נישט צופיל עקספענסעס אין די פראפערטי, לאמיר זאגן אז דו האסט געצאלט פאר די בילדינג אין קעש, האסט אפילו נישט קיין מארגעדזש, איך מאך א עקסטרעם משל, אבער אז דו ביסט גאנץ סטעיבל דארט און ס'קומט א שווערע צייט אז ס'פאלט אראפ די וועליו, איי דאנט טינק אז דו דארפסט האבן שלאפלאזע נעכט פאר דעם. יעצט, ס'קומט אין די סטאק מארקעט, איז די זעלבע זאך, די מארקעט פאלט,

איך גלייב נישט אז ס'גייט אזוי שנעל געשען, און איך מיין אז די קליינע גראסערי אראונד די קארנער פון דיין הויז גייט שנעלער, האט א גרעסערע ריסק ארויסצוגיין פון ביזנעס ווי וואלמארט. סא, די סטאק מארקעט איז געפאלן, פיין, איז וואס? אז דו ביסט דא פאר די לאנג טערם, דו ביסט נישט אריינגעגאנגען אין די מארקעט ווייל דו ווילסט מארגן האבן געלט, ווילסט צוואנציג יאר ארום צו דרייסיג יאר ארום האבן געלט, מסתם גייט וואלמארט צוריקקומען. זאגסט אבער, אין די אונטערשטע שורה, די באטאם ליין, נאך די. קליינע טענץ, א טאנץ ארויף א טאנץ אראפ, יא, סוף כל סוף נאך צוואנציג יאר גיי איך האבן געמאכט געלט, דאס גייט זיין די ענדע. געווענליך, על פי רוב, און און ס'איז אויך דא איינס פון די סיבות פארוואס דו טראכסט אפילו אז וואלמארט איז געפאלן, איז נאר וועגן ס'איז דא סטאק טשארטס וואס מ'קען יעדן טאג זען קוואוטס, מ'קען יעדן טאג זען די וועליו, שטעל דיך פאר די בילדינג אין מאנהעטן איז אויך יעדן טאג ווייסט מען יעדע סעקונדע איז דא אן אנדערע וועליו אויף עס, אוי מיין בילדינג איז ארויף, אוי מיין בילדינג איז אראפ, ס'וואלט דיך גענומען אויף א ראלער קאוסטער וואלסט נישט געוויסט וועלכע וועלט דו ביסט. אזוי דא קיינער קוקט נישט, מען מאכט נישט יעדן טאג קיין אפרעיזעל, מען קוקט נישט יעדן טאג די וועליו פון עס, מען האט סך הכל געקויפט א בילדינג, מען וועקט זיך אויף אפאר יאר שפעטער, איינער קומט דיך אפערן אפאר מיליאן דאלער מער, איך וועל עס יא פארקויפן, איך וועל עס נישט פארקויפן, דארפסט זיצן בכובד ראש מיט דיין אקאונטענט מאכן די דעסיזשענס, און מיט אלע דיינע חברים דארפסטו עס איבערשמועסן, און דו מאכסט א דעסיזשען. דא פלוצלינג דו זעסט דיך אין א מצב ווען מען דרייט דיר א קאפ ווי משוגע, יעדע סעקונדע ווילסטו הערן וויפיל די, יעדן טאג קענסטו אריינקאלן קול מבשר און טשעקן וויפיל די, וויפיל די מארקעט איז ארויף אדער אראפ, און וויפיל וואלמארט איז ארויף אדער אראפ, קוק, קוק נישט אזוי אסאך, מאך צו די אויגן, האסט געמאכט א גוטע השקעה אין דיין אפיניאן, איך זאג נישט האסט געמאכט גוט אדער נישט, אבער אויב דו האסט געקויפט א קוואליטי קאמפאני און נארמאל פילסטו גוט פון עס, און דו פילסט דו האסט געטון די ריכטיגע זאך, פיין, דו אונסט יעצט וויפיל דו אונסט פון וואלמארט.
זייער קלאר, אין איין ווארט, איז ריעל עסטעיט איז א לאנג טערם סארט קיינד אוו א זאך, און מער סטעיבל אויך, און ממילא בכלל נישט דא, מען קוקט נישט מיט קיין פארגרעסערונג גלאז וואס די מצב איז יעדע מינוט דערמיט, און מה שאין כן די סטאק מארקעט יא, איז ווען מען וואלט ווען, ווען ריעל עסטעיט וואלט ווען געפאנקשענט מיט דעם פרט אזוי ווי די סטאק מארקעט, וואלט מיין בילדינג אין אויף פיפט עוועניו, די אויסגעצאלטע בילדינג וואס איז דריי חדשים צוריק געווארן פערטיג, עס האט גוטע טענענטס, עס איז סטעיבל, יא, און כ'האב עס געקויפט אויף קעש, די די בילדינג, יא, וואלט אויך געהאט אזעלכע טע, די די טשארט דערפון וואלט אויך געהאט אזעלכע בערגלעך און טאלן. יא, ס'וואלט אויך אויסגעזען ווי די הארט ביעט פון א מענטש, ס'וואלט ארויפגעגאנגען און אראפגעגאנגען, און און און ס'וואלט אויך גענומען געוויסע מענטשן וואס זיי האבן משקיע געווען אין די בילדינג אויף א גוטע עמאשענעל ראלער קאוסטער.
די זעלבע זאך פארקערט, ווען די סטאק מארקעט וואלט נישט געווען אזא מאדי איד, יא, און וואלט געפאנקשענט ווי די ריעל עסטעיט מארקעט, וואלט איך אויך נישט געוואוסט צו זאגן פון דעם אז וואלמארט איז די רגע ארויף און אראפ ארויף און אראפ, און איך וואלט געזען די אלגעמיינע קו אויף ארויף. על פי רוב יא, כ'וועל דיר זאגן אויף נאך א וועג וואס ס'איז דא א איינער פון די מאוסט פעימאס, פון די גרעסטע באקאנטע אינוועסטערס, וואס זיי הייסן פון די מוצלח'דיגע אינוועסטערס אין די וועלט הייסט ווארען באפעט. און ווארען באפעט זאגט אז די וועג וויאזוי ער אינוועסט איז אז ער אימעזשינט זיך, ער משל'ט זיך אויס כאילו די סטאק מארקעט גייט זיין צוגעשפארט פאר די נעקסטע צען יאר. אה.
און וואלט איך נאכאלץ אינוועסטעט אין די קאמפאני? אז די ענטפער איז יא, אינוועסט ער אין עס, און נאכדעם קוקט ער נישט ווייטער, ס'גייט ארויף ס'גייט אראפ, עס אינטערעסירט מיך עס, ס'איז צוגעשפארט פאר די נעקסטע צען יאר, איך פיל אז די קאמפאני איז א קאמפאני וואס איך בין זייער באקוועם צו האבן מיין געלט אין די קאמפאני, אין צען יאר ארום שלום עליכם וואס מאכסטו וויאזוי גייט עס און פערטיג.
אהא, סאו די מענטשן וואס, כ'מיין אויב ס'איז דא אזא מין בחינה, זאגסטו אז די סטאק מארקעט איז מאדי, ווייל מענטשן מאכן אינסטענט דעסיזשענס פון קויפן און פארקויפן, איז די מענטשן וואס זענען אריינגעקומען יעצט אדער ווילן מאכן געלט ביז אפאר חדשים, אזא איינער דארף טאקע יא קוקן אויף די טשארטס. און זיין הארץ באכעט יא מיט צוזאמען מיט די בערג און טאלן. אזא מענטש איז בכלל נישט אין די זעלבע קאטעגאריע פון וואס אונז האמיר געשמועסט, און דאס האמיר שוין געשמועסט מיט דעם חיים איינמאל אז מען זאל זייער אבאכט געבן ווען מען טוט אזעלכע זאכן צו מאכן זיכער אז מען האט די נאלעדזש, מען איז עדזשוקעיטעד, מען ווייסט וואס מען טוט, ווייל אויב נישט, איך רעד שוין נישט פון דעם אז דו קענסט דערלייגן דיין געלט, קענסט אויך דערלייגן דיין קאפ און ס'וועט דיך קאסטן, אויסער דעם וואס ס'וועט דיך קאסטן פארלירן געלט קען דיך עס קאסטן אויך אסאך אסאך טערעפי סעשאנס מיט דיין טערעפיסט, און און און ס'קען דיך מאכן א א גוטע טאטע פאר דיינע קינדער קען ווערן נישט אזא גוטע טאטע פאר די קינדער, ווייל פלוצלינג זעען די קינדער די טאטע אנגעצויגן און די קינדער מיינען, דער זיבן יעריג קינד מיינט, אוי איך בין נישט גוט. און ווען די טאטע וועט זאגן ערב יום הקדוש ווען ער וועט איבערבעטן די קינד פארן שרייען און מאכן קולות אויף אים א גאנץ יאר צו זאגן זאלסט מיר זייער אנטשולדיגן מיין טייער קינד, די סטאק מארקעט האט געטראסקעט די יאר, וועגן דעם האב איך נישט געהאט מיין קאפ.
אקעי גוט אבער יא איך פארשטיי אז ס'איז פארבינדן מיט ריסק מ'דארף באמת וויסן וואס מ'טוט דארטן און מ'דארף זיין גרייט אויף א בקשת מחילה ערב יום כיפור, אבער ס'דא א מקום פאר דעם אויך. מען האט פריער געזאגט אז דער פון די גרעסטע אינוועסטערס ווארען באפעט אז ער לייגט אריין א סטאק און שטעלט זיך פאר כאילו וויאזוי דאס וועט אויסזען אויב די סטאק מארקעט וואלט ווען געבליבן פארמאכט פאר צען יאר סאו אבער ס'איז דא א מקום פאר איינער וואס שפילט זיך יא ארום טאג איין טאג אויס קויפט פארקויפט וכו'. יא, ס'איז דא א מקום פאר דעם אויך, באט לאמיר לאמיר עס צענעמען. דער וואס גייט גיין אויף דאס וואס כ'האב פריער געזאגט אזויווי ווארען באפעט, על פי רוב גייט ער מצליח זיין. א. על פי רוב, אונז האמיר אמאל גערעדט אז רובא דרובא פארלירן אין די סטאק מארקעט, איך מיין נישט רובא דרובא וואס טוען דאס, רובא דרובא וואס טוען דאס לכאורה על פי רוב נארמאל דארפן זיי נישט פארלירן, ווייל אויב זיי אינוועסטן אין נארמאלע קאמפאניס און זיי מאכן צו די אויגן צוואנציג דרייסיג פערציג יאר וואטעווער ס'איז, על פי רוב דארפן זיי מצליח זיין. די אנדערע וואס זיי טוען מער אויף די שפרינגערייען פון דעי טרעידינג אדער סווינג טרעידינג, ס'איז דא מענטשן וואס גייען אויף אפאר חדשים, ס'איז דא אפאר וואכן, ס'איז דא אפאר טעג, ס'איז דא אפאר שעה, און ס'איז דא אפאר מינוט.
טאקע.
און ס'איז אויך דא אפאר סעקונדעס.
ממש?
ממש. איז ווי קערצערע. סווינגס דו זוכסט צו מאכן געלט, אלץ מער טשענסעס האסטו צו פארלירן, און אלץ מער טשענסעס האסטו צו באקומען אן עמאשענעל ראלערקאוסטער און א רייד אין דיין קאפ ארויף אראפ, און אין די פאל קען איך זאגן אז רוב מענטשן פארלירן, ווייל רוב מענטשן וואס טוען עס טוען עס. אדער ווייל זיי זענען בארד, אדער ווייל זיי זענען, אדער ווייל זיי, זיי האבן אן עמאשענעל עטעטשמענט, עדיקשאן צו געמבלינג, און, און מען זעט די סווינגס, מען ווערט עקסייטעד און מען טוט זאכן, און דארט דארף מען זייער זייער אבאכט געבן, אויב דו טראכסט אפילו פון טון אזא זאך, דארפסטו מאכן זיכער אז דו ביסט גוט עדזשוקעיטעד און דו ווייסט הונדערט פראצענט וואס דו טוסט, יא מען קען שיין מצליח זיין, אבער רוב מענטשן דערלייגן. און די חילוק פון די מענטשן וואס דערלייגן די מענטשן וואס זענען מצליח איז על פי רוב ווי עדיוקעיטעד און ווי דיסציפלינד ער איז. און ער האט א פלאן, ער פאלאוט זיין פלאן, ער טוט סתם, ער קומט ארויס פון מקווה און ער האט עפעס געהערט און ער לויפט עפעס טון, אדער אדער ס'איז אדורכגעטראכט מיט א פלאן און מיט א מיט א מען ווייסט ווען מען גייט אריין ווען מען גייט ארויס און וואס ס'מיינט פארלירן וואס ס'מיינט געווינען, מען איז מער ווייניגער אין קאנטראל פון די געים.

סאו ס'איז די זעלבע בחינה און די חילוק איז נאר אין ווי לאנג ער האלט, די אינטערוועלס, ווי לאנג ער האלט א סטאק, ווי לאנג און וויפיל צייט נאכדעם ער פארקויפט עס, אבער ס'איז אלעס שארט טערם, שארט טערם און מ'וויל מאכן שנעל געלט, און ווי געזאגט וואס קומט געווענטליך מיט עמאשענעל ראלערקאוסטער און מ'דארף זיין גוט עדיוקעיטעד און דיסציפלינד. יא יא, און נאכדעם איז דא די לאנג טערם אינוועסטער, דאס הייסט א וועליו אינוועסטער, אן אינוועסטער, ער פארשטייט ער דארף די קאמפאני, ער וויל זיין אין די קאמפאני, אינטערעסירט אים זייער ווייניג צו ס'גייט ארויף צו ס'גייט אראפ אין די פאר חדשים אין די פאר יאר, איך בין דא פאר די לאנג טערם, און נישט נאר דאס, א וועליו אינוועסטער ווען ס'גייט אראפ פרייט ער זיך זייער שטארק. ער פרייט זיך?
יא.
פארוואס?
ווייל אויב ס'איז געווען א גוטע דיל ביי הונדערט דאלער, איז דאך זיכער א גוטע דיל ביי זיבעציג דאלער. ס'איז אזוי ווי אין אנדערע ווערטער, דו קויפסט, איך רעד יעצט מיט דיר, איך זעה דא די קאפ פון די קאפי וואס דו האסט געטרינקען יעצט, יא? יא. סאו, אז, לאמיר זאגן האסט געצאלט א דאלער פאר די קאפ, קאפ, און דו קויפסט יעדן טאג א פעקל קאפס.
יא.
אקעי? סאו דאס קומט אויס, ס'ליגט א פעקל ליגט הונדערט קאפס, און דו קויפסט יעדן טאג א פעקל קאפס פאר פאר פאר צען דאלער. יא. און פלוצלינג קומסטו אריין אין גראסערי און דו זעהסט אז יעצט פארקויפט זיך א פעקל קאפס פאר זיבן דאלער. וואס וואלסטו געטון? וואלסט געמעקסט דיין קרעדיט קארד צו קויפן א טרעילער מיט קאפס? האב איך קאפס פאר די נעקסטע זיבעציג יאר.
אז ס'איז א זאך וואס ער גלייבט און ער האלט אז לפי חשבון וואס דאס איז יארן שפעטער גייט עס זיין גוט, שוין פריי איך מיך אז די פרייז גייט אראפ און איך קען קויפן מער פאר ביליגער.
יא, און און און אז דו זעסט א טאג שפעטער ס'גייט צו פינף דאלער וועסטו שוין קויפן יעצט קאפס פאר דיינע אייניקלעך אויך. יא. יא. אקעי. גוט פיין א גרויסן גרויסן שכח נאכאמאל רבי חיים, און איך זעה אז בקשות פון א רבים מאכט אויס ווייל ס'איז געווען זייער אסאך פון די מעסעדזשעס וויפיל איך האב געזען, יא וויפיל דו האסט מיך געלאזט קוקן פאר איך האב באמערקט אז דו שטייסט אונטער מיר און דו קוקסט, איז געווען זייער אסאך האבן געבעטן אז זאלסט טאקע ממשיך זיין און ס'איז די. ברוב טובך ביסטו ממשיך, איך האף אז דאס וועט ווייטער ממשיך זיין. ליסן, אז מען קען העלפן אזא ציבור, איז נאטינג מאר אימפארטענט דען דעט. פיין. א שכח און האפנטליך אויף ווידערזעהן נעקסטע וואך. בעזר השם. הצלחה וברכה.